בעזרת השם יתברך, מסכת חגיגה דף יב, מ'הייבט אן דף יב עמוד א', פֿערצן שורות פון אויבן, ואמר רב יהודה אמר רב, איז אזוי, די היינטיגע סוגיא איז אלץ געבויט אויף די מעשה בראשית וואס מ'האט געזען אין די משנה, וואס דאס איז אלעס העכערע זאכן, מען פארשטייט נישט כמעט קיין איין ווארט דא, מ'וועט פרובירן צו טייטשן עברי טייטש. זאגט די הייליגע גמרא ואמר רב יהודה אמר רב, עשרה דברים נבראו ביום ראשון, צען זאכן זענען באשאפן געווארן די ערשטע טאג פון מעשה בראשית, ואלו הן, און דאס זענען די צען, שמים וארץ, דאס איז איינס מיט צוויי, תוהו ובוהו, דאס איז דריי מיט פיר, מ'וועט באלד זען וואס דאס איז, אור וחושך, דאס איז פינף מיט זעקס, רוח און מים, דאס איז זיבן מיט אכט, מדת יום און מדת לילה, מדת יום און מדת לילה איז טייטש די מאס פון די טאג און די נאכט, אז די טאג און די נאכט צוזאמען איז פֿיר און צוואַנציק שעה, דאס איז באשאפן געווארן אויך די ערשטע טאג, און די גמרא ברענגט מקורות אויף די אלע זאכן, שמים וארץ, דכתיב, שטייט אין פסוק בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, ווייטער תוהו ובוהו, דכתיב, והארץ היתה תוהו ובוהו, דאס איז אויך באשאפן געווארן די ערשטע טאג. אור וחושך, איז חושך דכתיב, וחושך על פני תהום, אור דכתיב, ויאמר אלקים יהי אור, ווייטער רוח און מים, דכתיב, ורוח אלקים מרחפת על פני המים, מדת יום ומדת לילה, דכתיב, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. זאגט די גמרא תנא, מיר האבן געלערנט א ברייתא, תוהו, וואס איז דאס דער תוהו? איז פשטות, תוהו ובוהו ווייסט מען די פשוט'ע טייטש, איז פוסט מיט ליידיג, אבער דא איז דאס אלץ העכערס, און וואס איז דאס תוהו? דאס איז קו ירוק שמקיף את כל עולם כולו, שממנו יצא חושך, איז עברי טייטש, א גרינע קו וואס נעמט ארום די וועלט פון דארט קומט ארויס טונקלקייט, שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, ישת חושך סתרו סביבותיו, אז די אייבערשטער שטעלט אוועק דער חושך סביבותיו,

איז דען אזוי אז דער אור ליכטיגקייט איז באשאפן געווארן די ערשטע טאג, והכתיב, שטייט דאך אין פסוק, ויתן אותם אלקים ברקיע השמים, וכתיב ויהי ערב ויהי בוקר יום רביעי, אז די פערדע טאג איז ערשט באשאפן געווארן די זון, די לבנה, די שטערנעס, איז לכאורה דעמאלס באשאפן געווארן ליכטיגקייט אויכעט, און וואס פשט אז די ערשטע טאג איז באשאפן געווארן ליכטיגקייט, ענטפערט די גמרא, כדר' אלעזר, דאמר ר' אלעזר אז צוויי סארט ליכטיגקייט איז געווען, אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום ראשון, אדם צופה בו מסוף עולם ועד סופו, איז געווען אזא מין ליכטיגקייט וואס מען האט געקענט זען פון איין זייט וועלט ביז צום צווייטן, כיוון שנסתכל הקדוש ברוך הוא בדור המבול ובדור הפלגה, אז דער רבונו של עולם האט געזען די דור המבול דור הפלגה וראה שמעשיהם מקולקלים, עמד וגנזו מהם, האט דער רבונו של עולם באהאלטן די ליכטיגקייט, וואס טייטש די ליכטיגקייט וואס איז באשאפן געווארן די ערשטע טאג, די גאר שטארקע ליכטיגקייט, איז באהאלטן געווארן, שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, וימנע מרשעים אורם, די אייבערשטער האט באהאלטן די אור וועגן די רשעים, ולמי גנזו, פאר וועם האט עס דער רבונו של עולם כביכול באהאלטן, לצדיקים לעתיד לבוא, שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, וירא אלקים את האור כי טוב, די אור פון די ערשטע טאג איז כי טוב איז פאר די צדיקים, ואין טוב אלא צדיק ווי ווייסט מען טוב מיינט צדיקים שנאמר אמרו צדיק כי טוב, ווייטער כיוון שראה אור שגנזו לצדיקים, ווען די אור אליין האט געזען אז דער רבונו של עולם באהאלט די אור פאר די צדיקים, שמח, איז די אור די ליכטיגקייט האט זיך געפרייט, שנאמר אור צדיקים ישמח. זאגט די גמרא אבער כתנאי אז די שיטה די תירוץ פון ר' אלעזר איז בעצם א מחלוקת תנאים ווי מ'האבן געלערנט אין א ברייתא אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום ראשון אדם צופה ומביט בו מסוף עולם ועד סופו דברי רבי יעקב רבי יעקב זאגט פונקט ווי ר' אלעזר אז די ערשטע טאג איז באשאפן געווארן גאר א שטארקע ליכטיגקייט וואס דאס איז שפעטער באהאלטן געווארן און די פערדע טאג איז באשאפן געווארן די נארמאלע ליכטיגקייט וחכמים אומרים חכמים קריגן זיך און זיי זאגן הן הן מאורות שנבראו ביום ראשון ולא נתלו עד יום רביעי ס'טייטש באשאפן געווארן איז דאס די ערשטע טאג, אבער אויפגעהאנגען געווארן אין הימל איז דאס די פערדע טאג. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב, בעשרה דברים נברא העולם, מיט צען זאכן איז די וועלט באשאפן געווארן, בחכמה, רש"י זאגט חכמה איז יודע מה שלמד, בתבונה, דאס איז א מבין דבר מתוך דבר, בדעת, זאגט רש"י ישוב, ס'טייטש ישוב הדעת, בכח, כח איז טייטש כח בזרוע ווי רש"י זאגט, כח אין די הענט, כח א שטארקייט.

כי מעולם המה כי מעולם טייטש פון די וועלט פון ווען די וועלט איז באשאפן געווארן איז שוין געווען די בחינה פון חסד ורחמים די וועלט איז באשאפן געווארן מיט די מדות זאגט יעצט די גמרא ואמר רבי יהודה אמר רב האט רבי יהודה נאכגעזאגט פון רב בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם ווען דער רבונו של עולם האט באשאפן די וועלט היה מרחיב והולך כשתי פקעיות של שתי האט זיך די וועלט צושפרייט און אויסגעשפרייט ווי צוויי פקעיות פון שתי שתי און ערב איז דאך ווען מען מאכט א סחורה ווען מען וועבט צאם א סחורה איז דא שטריק וואס גייט אין די לענג דאס ווערט גערופן די חוטי שתי, און שטריק וואס גייט אין די ברייט, דאס ווערט גערופן די חוטי ערב, איז די חוטי שתי דער פאדעם ליגט צאמגעדרייט, ווען ס'איז צאמגעדרייט פאר מ'שפרייט עס אויס, הייסט עס די פקעיות של שתי, איז די הימל מיט די ערד איז אזוי ווי צוויי אזעלכע פקעיות של שתי וואס איז מחובר מיט א שטריק, ווייל ס'איז דא א שטריק וואס גייט פון איין פקעה צום צווייטן, זיי די הימל און ערד איז מחובר און זיי האבן זיך אזוי אויסגעשפרייט מער און מער עד שגער בו הקדוש ברוך הוא והעמידו ביז דער רבונו של עולם האט זיך כביכול גערעגט אויף דעם און ס'איז געבליבן שטיין אויפן פלאץ שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק די פסוק וואס מען האט פריערט געזען עמודי שמים ירופפו האבן זיך געווארפן ויתמהו מגערתו זיי האבן זיך אוועקגעשטעלט מגערתו פון די צארן והיינו דאמר ריש לקיש און דאס וואס ריש לקיש האט געזאגט מאי דכתיב, וואס שטייט אין פסוק אני קל שקי, אני הוא שאמרתי לעולם די, דער רבונו של עולם דער וואס האט געזאגט לעולם די, קל שקי איז א לשון שאמרתי לעולם די, דער רבונו של עולם האט געזאגט פאר די וועלט וואס האט זיך אויסגעשפרייט, זאל זיך ענדיגן אויסשפרייטן, זאל בלייבן שטיין, אמר ריש לקיש, נאך א מימרא פון ריש לקיש, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את הים, היה מרחיב והולך, די ים האט זיך אויך אזוי אויסגעשפרייט, עד שגער בו הקדוש ברוך הוא, ביז דער רבונו של עולם האט זיך געצערנט, ויבשו, און עס האט זיך אויסגעטרוקנט, שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, גוער בים ויבשהו, וכל הנהרות החריב, אז דער רבונו של עולם איז געווען גוער בים, זיך געצערנט אויף די ים, ויבשהו, און עס האט זיך אויסגעטרוקנט, עס איז געווארן א יבשה, וכל הנהרות החריב, די זעלבע זאך איז געווען מיט די טייכן. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט א ברייתא, בית שמאי אומרים, בית שמאי זאגן, שמים נבראו תחילה ואחר כך נבראת הארץ, קודם באשאפן געווארן די הימל, נאכדעם די ערד, שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, קודם די הימל, נאכדעם די ערד, ובית הלל אומרים, בית הלל זאגן פארקערט, ארץ נבראת תחילה ואחר כך שמים, שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, ביום עשות ה' אלקים ארץ, ושמים, קודם די ערד, נאכדעם די הימל. אמר להם בית הלל לבית שמאי, האבן בית הלל געפרעגט צו די בית שמאי, איז פאר מ'עט פרעגן א קשיא אויף די פסוקים, אז לכאורה די צוויי פסוקים זענען א סתירה, איז קודם פרעגט איינער פארן צווייטן מסברא, פרעגט בית הלל צו די בית שמאי, לדבריכם, אדם בונה עליה ואחר כך בונה בית? איז דען אזוי די סדר אז קודם בויט מען אן עליה א צווייטע שטאק און נאכדעם די ערשטע שטאק? ס'טייטש ווי איז פשט ווי קען זיין א זאך אז מען האט קודם באשאפן די הימל און נאכדעם די ערד? ווער זאגט די הימל איז א צווייטע שטאק? שנאמר ווי שטייט אין פסוק הבונה בשמים מעלותיו ואגודתו על ארץ יסדה אז בשמים מעלותיו די הימל ווערט גערופן א צווייטע שטאק ווערט גערופן אן עליה און ממילא זאגן די בית הלל אז אוודאי איז קודם באשאפן געווארן די ערד און נאר נאכדעם די הימל. אמר להם בית שמאי לבית הלל, זאגן די בית שמאי יעצט צו די בית הלל, לדבריכם, לויט ענקער שיטה, אדם עושה שרפרף ואחר כך עושה כסא, איז א מענטש מאכט קודם א שרפרף דאס איז א אנליינער פאר די פיס און נאכדעם א בענקל, אוודאי נישט, קודם מאכט מען א בענקל און נאכדעם ווענדט זיך ווי הויך די בענקל איז ווי נידעריג די בענקל איז מאכט מען א שרפרף א אנליינער פאר די פיס, איז שנאמר ווי שטייט אין פסוק די ערד ווערט גערופן א בחינה פון א שרפרף כה אמר ה' השמים כסאי והארץ הדום רגלי, די הארץ די ערד איז א בחינה פון הדום רגלי פונעם רבונו של עולם, און ממילא אוודאי קודם באשאפן געווארן השמים כסאי, די הימל זאגן די בית שמאי, און נאר נאכדעם והארץ הדום רגליו, נאר נאכדעם די הדום רגליים די ערד. וחכמים אומרים, חכמים קריגן זיך, און זיי זאגן, זה וזה כאחת נבראו, ביידע באשאפן געווארן צוזאמען די הימל מיט די ערד, שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים, קורא אני אליהם יעמדו יחדיו, צוזאמען זענען זיי באשאפן געווארן. זאגט די גמרא ואידך מאי יחדיו, וואס טוען די בית שמאי בית הלל מיט די יחדיו, דלא משתלפי מהדדי, יחדיו איז פשט אז זיי זענען נישט צוטיילט געווארן, ס'טייטש די הימל און די ערד זענען מחובר, אזוי ווי מ'האט פריערט געזען, א בחינה פון א פאדעם, אבער נישט פשט אז זיי זענען באשאפן געווארן צוזאמען, אזוי זאגן די בית שמאי בית הלל, אבער על כל פנים פרעגט די גמרא, קשו קראי אהדדי, וואס טוט זיך מיט די פסוקים, בית שמאי האט געברענגט א פסוק, א ראיה צו זיין שיטה, בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, בית הלל האט געברענגט א פסוק צו זייער שיטה, און וואס טוט זיך מיט די פסוקים? אמר ריש לקיש, ענטפערט ריש לקיש אז ס'איז נישט קיין סתירה, כשנבראו ברא שמים ואחר כך ברא ארץ, ביים באשאפן ווערן איז אוודאי קודם באשאפן געווארן די הימל נאכדעם די ערד, און כשנטה ווען ס'איז אוועקגעשטעלט געווארן אויפן פלאץ, ווי מ'האט פריערט געזען ס'איז געווען א גערה א נזיפה, דעמאלטס נטה ארץ ואחר כך נטה שמים, און ממילא נישט קיין סתירה פון די פסוקים. זאגט יעצט די גמרא מאי שמים, וואס איז דאס דער לשון שמים, אמר רבי יוסי בר חנינא, ששם מים, העכער די הימל דא וואסער, במתניתא תנא, אין א ברייתא האט מען געלערנט אש ומים, אז שמים איז א לשון פון אש ומים, מלמד שהביאן הקדוש ברוך הוא וטרפן זה בזה, דער רבונו של עולם האט אויסגעמישט פייער מיט וואסער צוזאמען, ועשה מהן רקיע, און פון דעם געמאכט די הימל. זאגט די גמרא ווייטער, שאל ר' ישמעאל את ר' עקיבא כשהיו מהלכים בדרך, ר' ישמעאל האט געפרעגט ר' עקיבא, ווען זיי זענען געגאנגען אונטערוועגנס, אמר לו, האט ער אים געפרעגט אזוי, אתה ששימשת את נחום איש גם זו כ"ב שנה, שהיה דורש כל אתין שבתורה, דו רבי עקיבא האסט משמש געווען נחום איש גם זו צוויי און צוואנציג יאר, און נחום איש גם זו האט גע'דרש'נט אלע אתין אין די תורה, איז אויב אזוי פרעגט ער אים, את השמים ואת הארץ, מאי היה דורש בהן, די את פון את השמים, און די את פון ואת הארץ וואס דרש'נט מען פון דעם? אמר לו, ענטפערט רבי עקיבא, אזוי, אילו נאמר שמים וארץ, ווען ס'וואלט נאר געשטאנען שמים וארץ אן קיין את, הייתי אומר, וואלט איך געזאגט שמים שמו של הקדוש ברוך הוא, אז די נאמען פון רבונו של עולם איז שמים, בראשית ברא אלקים שמים, אזוי וואלט מען געזאגט, עכשיו שנאמר את השמים ואת הארץ, שמים שמים ממש, ארץ ארץ ממש, אז ס'שטייט את ווייסט מען אז נישט פשט בראשית ברא אלקים שמים אז אלקים ווערט גערופן שמים ניין נאר בראשית ברא אלקים את השמים אז דער רבונו של עולם האט באשאפן די שמים און די ארץ די הימל מיט די ערד אבער פון דעסטוועגן פרעגט רבי ישמעאל את הארץ למה לי וואלט געווען גענוג אז ס'שטייט בראשית ברא אלקים את השמים והארץ וואס דארף מען נאך א את ענטפערט רבי עקיבא להקדים שמים לארץ אז זאלסט טאקע וויסן אז דאס איז געווען די סדר קודם איז באשאפן געווארן די הימל און נאך דעם די ערד, את השמים ואת הארץ, ס'טייטש רבי עקיבא גייט דא כשיטת בית שמאי, זאגט די גמרא ווייטער, שטייט אין פסוק והארץ היתה תהו ובהו, מכדי בשמים אתחיל ברישא, מאי שנא דקא חשיב מעשה ארץ, ס'טייטש מ'קוקט אין די פסוקים, די פסוקים הייבן זיך אן בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, קודם שטייט די הימל און נאך דעם די ערד, און נאכדעם זאגט די פסוק והארץ היתה תהו ובהו, די פסוק גייט רעדן וועגן די ערד, מ'האט דאך קודם דערמאנט די הימל, פארוואס יעצט הייבט מען אן מיטן ערד? ענטפערט די גמרא, תנא דבי רבי ישמעאל, האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, משל למלך בשר ודם, שאמר לעבדיו, א משל פון א מלך וואס האט געזאגט פאר זיין קנעכט, השכימו לפתחי, שטייטס אויף מארגן אינדערפרי און קומטס צו מיר, השכים ומצא נשים ואנשים, איז די נעקסטע טאג האט ער געזען אז סיי די מענער סיי די פרויען זענען אויפגעשטאנען פרי און געקומען צו אים אין פאלאץ, למי משבח, פאר ווער, ווער קריגט די גרעסערע שבח, די מענער צו די פרויען, למי שאין דרכו להשכים והשכים, די פרויען, די פרויען נארמאל שטייען נישט אויף פרי, יעצט, זיי האבן זיך אנגעשטרענגט, זענען אויפגעשטאנען פרי, איז אוודאי, פאר זיי קומט א גרעסערע קרעדיט, פאר זיי קומט א שבח, איז די זעלבע זאך, זאגט די ברייתא, איז ביי די שמים וארץ שטייט בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, קודם דער רבונו של עולם געהייסן זאל באשאפן ווערן די הימל און נאכדעם די ערד, איז במילא די ערד וואלט גרינגערהייט געקענט באשאפן ווערן נאך די הימל, פון דעסוועגן איז די ערד באשאפן געווארן צוזאמען מיט די הימל, איז פארדעם הייבט אן די נעקסטע פסוק קודם מיט די ערד, ווייל ס'קומט א שבח א שפעציעלע שבח פאר די ערד, והארץ היתה תהו ובהו, מ'הייבט אן רעדן פון די ערד, נאך א פשט זאגט רש"י אויך, אז אין די הימל איז סתם אזוי דא א זריזות, אלעס אין די הימל ווערט געטון בזריזות, אויף די וועלט איז אלעס שטאט, איז בעצם דאס אליין אז די וועלט איז באשאפן געווארן צוזאמען מיט די הימל, דאס אליין קומט א שבח פאר דעם, הייבט זיך אן פסוק ב', והארץ היתה תהו ובהו. זאגט די גמרא ווייטער תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא רבי יוסי אומר, אוי להם לבריות שרואות ואינן יודעות מה רואות, וויי פאר בריות פאר מענטשן וואס זעען זאכן זיי ווייסן נישט וואס זיי זעען, ווי מען וועט באלד זען די הימל די ערד אלעס איז העכערס, אלעס שטייט אויף זאכן און אלעס איז דא אונטער זאכן ס'איז דא זיבן הימלען און די ערד שטייט אויף אנדערע זאכן ווי מען וועט שוין זען, עומדות ואין יודעות על מה הן עומדות, זיי שטייען אויף די ערד זיי ווייסן נישט אויף וואס זיי שטייען, הארץ על מה עומדת, אויף וואס שטייט די ערד, על העמודים, אויף באלקענעס שנאמר, ווי שטייט אין פסוק המרגיז ארץ ממקומה ועמודיה יתפלצון אז דער רבונו של עולם כביכול רוקט די וועלט און די עמודים וואס די וועלט שטייט אויף דעם שאקלען זיך, זעהן מיר די וועלט שטייט אויף עמודים, ווייטער עמודים, אויף וואס שטייען די עמודים? על המים, אויף וואסער שנאמר לרוקע הארץ על המים אז דאס גאנצע זאך שטייט אויף וואסער, מים על ההרים, די וואסער שטייט אויף די בערג, שנאמר ווי שטייט אין פסוק על הרים יעמדו מים, הרים ברוח די בערג זענען אויף רוח ס'איז אלעס העכערע זאכן, שנאמר ווי שטייט אין פסוק כי הנה יוצר הרים ובורא רוח, און ווי רשי זאגט וואסער שייכות האט הרים מיט רוח, נאר וואס דען די הרים זענען אויף די רוח, רוח בסערה, די ווינט שטייט אויף סערה אויף א שטורעם אויף א בחינה פון א סערה, שנאמר ווי שטייט אין פסוק רוח סערה עושה דברו, אז די רוח איז סערה עושה דברו, די סערה טוט מיטן רוח ס'טייטש די רוח איז אויף די סערה. ווייטער סערה תלויה בזרועו של הקדוש ברוך הוא, די סערה איז תלוי אין די הענט כביכול פון רבונו של עולם שנאמר ומתחת זרועות עולם אז אונטער די גאנצע וועלט איז דא א בחינה פון זרועות פונעם רבונו של עולם, וחכמים אומרים, חכמים זאגן על שניים עשר עמודים עומדת, די וועלט שטייט אויף צוועלף עמודים, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, מספר בני ישראל איז לויט די שבטים, וואס טייטש אז יצב גבולות עמים, די וועלט שטייט אויף וויפיל עמודים? אויף אזוי ווי וויפיל שבטים איז דא אויף צוועלף עמודים, ויש אומרים ס'דא וואס זאגן שבעה עמודים אז אויף זיבן עמודים שטייט די וועלט, שנאמר ווי שטייט אין פסוק חצבה עמודיה שבעה, ר' אלעזר בן שמוע אומר על עמוד אחד, אויף איין עמוד אויף איין באלקן שטייט די וועלט, וצדיק שמו, און די עמוד הייסט צדיק שנאמר וצדיק יסוד עולם, אז דער צדיק דאס איז די יסוד פון די וועלט, זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבי יהודה, האט רבי יהודה געזאגט שני רקיעין הן, ס'איז דא צוויי הימלען, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, הן לה' אלקיך השמים, ושמי השמים, איין הימל ווערט גערופן שמים, און די צווייטע הימל ווערט גערופן שמי השמים, ריש לקיש אמר, ריש לקיש קריגט זיך, און ער זאגט שבעה, ס'איז דא זיבן הימלען, ואלו הן, און דאס זענען די זיבן הימלען, ווילון, רקיע, שחקים, זבול, מעון, מכון, ערבות, דאס איז די סדר פון אונטן אויף ארויף, די אונטערשטע איז ווילון, די העכסטע איז ערבות, און ריש לקיש הייבט אן אויסרעכענען די אלע הימלען וואס זיי זענען, איז ווילון, די אונטערשטע, אינו משמש כלום, אלא נכנס שחרית, ויוצא ערבית, א ווילון, וואס טייטש ס'ליגט גארנישט אין דעם, נאר דאס איז אזא פארהאנג וואס פארמאכט זיך ביינאכט און עפנט זיך בייטאג, דאס מאכט טונקל דאס מאכט לעכטיג, דער הימל שפרייט זיך אויס ווערט טונקל, און ווען ס'עפנט זיך אויף ווערט צוריק לעכטיג, ומחדש בכל יום מעשה בראשית, יעדן טאג ווערט אזוי א נייער טאג, שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, הנוטה כדוק שמים וימתחם כאוהל לשבת, אז דער רבונו של עולם שפרייט אויס די הימל דאס איז אזא וילון. ווייטער, דער הימל העכער דעם ווערט גערופן רקיע, שבו חמה ולבנה כוכבים ומזלות קבועין, די זון די לבנה, די שטערנעס די מזלות, אלעס איז קבוע אין דער צווייטער הימל רקיע, שנאמר, ווי שטייט אין פסוק ווען דער רבונו של עולם האט באשאפן, ויעש אלקים את שני המאורות הגדולים, און די המשך הפסוקים דארט, און דער פסוק פירט אויס ויתן אותם אלקים ברקיע השמים, דאס ווערט גערופן רקיע. ווייטער, א הימל העכער פון דעם איז שחקים, וואס איז אין יענע הימל, שבו רחיים עומדות וטוחנות מן לצדיקים, דארט איז דא אזעלכע מיל שטיינער וואס מאלן מן פאר די צדיקים, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, ויצו שחקים ממעל ודלתי שמים פתח, וימטר עליהם מן לאכול, דאס ווערט גערופן שחקים. ווייטער, א הימל העכער פון דעם, ווערט גערופן זבול, שבו ירושלים ובית המקדש ומזבח בנוי די ירושלים של מעלה און די בית המקדש של מעלה און א מזבח של מעלה איז געבויט דארט אין דעם זבול ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו קרבן איז מקריב דארט קרבנות שנאמר ווי שטייט אין פסוק בנה בניתי בית זבול לך מכון לשבתך עולמים זעהן מיר אז ס'איז דא א בית זבול אזא בית המקדש של מעלה פרעגט אבער די גמרא מנלן דאיקרי שמים ווי ווייסט מען אז ס'דא אזא הימל וואס ווערט גערופן זבול, ווי איז דא א מקור פון פסוק? ענטפערט די גמרא דכתיב, שטייט אין פסוק הבט משמים וראה, מזבול קדשך ותפארתך, זעה מיר ס'דא אזא הימל וואס ווערט גערופן זבול. ווייטער א הימל העכער דעם ווערט גערופן מעון, וואס איז אין יענע הימל? שבו כיתות של מלאכי השרת שאומרות שירה בלילה, דארט איז דא אזעלכע גרופעס מלאכי השרת וואס זאגן שירה ביינאכט, וחשות ביום מפני כבודן של ישראל, בייטאג זאגן זיי נישט קיין שירה, אלס די כבוד פון כלל ישראל, ווייל כלל ישראל זאגט דאך שירה בייטאג, שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, יומם יצוה השם חסדו, אז בייטאג הייסט דער רבונו של עולם דער רבונו של עולם מצווה און הייסט די מלאכים שווייגן, ובלילה שירו עמי ביינאכט זאגן זיי שירה, אמר ריש לקיש, דרך אגב זאגט ריש לקיש כל העוסק בתורה בלילה, איינער וואס לערנט תורה ביינאכט, הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום, איז דא אויף אים א בחינה פון א חוט של חסד בייטאג, אזא ענין פון א חן, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, יומם יצוה השם חסדו, ומה טעם יומם יצוה השם חסדו, פארוואס איז דא אזא בחינה פון א חוט של חסד, א יומם יצוה השם חסדו אויף א מענטש בייטאג, צו ווי וויאזוי איז א מענטש זוכה דערצו? משום ובלילה שירה עמי, ווייל ער לערנט תורה ביינאכט, ואיכא דאמרי אמר ריש לקיש, כל העוסק בתורה בעולם הזה, שהוא דומה ללילה, הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד לעולם הבא, זיי זאגן ס'גייט ארויף אויף עולם הזה עולם הבא, אז איינער וואס לערנט תורה אויף עולם הזה, איז זוכה צו א חוט של חסד אין עולם הבא, שהוא דומה ליום, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, יומם יצוה השם חסדו, אלץ פארוואס? ובלילה שירה עמי, ווייל מ'האט געלערנט תורה אין עולם הזה. זאגט די גמרא אמר רבי לוי, האט רבי לוי געזאגט כל הפוסק מדברי תורה, ועוסק בדברי שיחה, איינער וואס איז מבטל תורה אינמיטן לערנען, נעמט ער זיך שמועסן, מאכילין אותו גחלי רתמים, פיטערט מען אים קאכעדיגע קוילן, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, הקוטפים מלוח עלי שיח, איינער וואס האקט אפ מלוח, דאס איז פון די לוחות פון תורה, עלי שיח צו שמועסן, איז ושורש רתמים לחמם, געבט מען אים צו עסן די גחלי רתמים. ווייטער פרעגט די גמרא ומנלן דאיקרי שמים, צוריק צום סוגיא, ווי ווייסט מען אז די הימל וואס ווערט גערופן מעון, ווי ווייסט מען אז דאס איז א הימל בכלל, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, השקיפה ממעון קדשך מן השמים, זעהט מען איינע פון די הימלען הייסט מעון. ווייטער, א הימל העכער פון דעם איז מכון, וואס איז אין די הימל? שבו אוצרות שלג ואוצרות ברד, דארט איז דא אוצרות פון שניי, פון האגל, ועליית טללים רעים, ועליית אגלים, שלעכטע טל, און שלעכטע אגלים דאס איז וואסער וואס אויך וואס פארפלייצט און צוהאקט תבואה, וחדרה של סופה סערה, ס'דא דארט שטורעמס, ומערה של קיטור, און אזא מערה פון פון רויעך, ודלתותיהן אש, און די טויערן דארט זענען געמאכט פון פייער, וואס טייטש, דאס איז א הימל וואס אלע עונשים וואס קומען אויפן וועלט ליגט דארט, שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, יפתח השם לך את אוצרו הטוב, זעהן מיר דער רבונו של עולם האט א גוטע אוצר, איז משמע פון דעם אז דער רבונו של עולם האט אויך אן אוצר וואס איז נישט טוב, וואס איז פורעניות וואס איז די הפך, איז די אוצר איז אין די הימל וואס ווערט גערופן מכון, פרעגט אבער די גמרא, הני ברקיעא איתנהו, הני בארעא איתנהו, די אלע זאכן וואס מען האט יעצט אויסגערעכנט איז נישט אין הימל, עס איז אויף די ערד, דכתיב ווי שטייט אין פסוק אין תהלים, הללו את השם מן הארץ, תנינים וכל תהומות, אש וברד, שלג וקיטור, רוח סערה, עושה דברו, אלעס איז מן הארץ, אלעס אויף די ערד נישט אין די הימל, אמר רב יהודה אמר רב, ענפערט טאקע רב יהודה אמר רב, אז דוד ביקש עליהם רחמים, והורידן לארץ, קודם איז געווען אין הימל, און דוד המלך האט געבעטן רחמנות, זאל אראפקומען אויף די ערד, פארוואס ווייל פון הימל איז עס אסאך הארבער די אלע פורעניות, אויף די ערד איז עס שוואכער, אמר לפניו, דוד המלך האט געזאגט פארן רבונו של עולם רבונו של עולם לא קל חפץ רשע אתה לא יגורך רע, ס'טייטש אין דיינע מגורים לא יגורך רע דארט וואו דו וואוינסט פאסט נישט זאל זיין רע, צדיק אתה ה' לא יגור במגורך רע, און ממילא האט דוד המלך געבעטן זאל אראפקומען די אלע פורעניות אויף די ערד, זאל נישט בלייבן אין הימל, ומנלן דאיקרי שמים, ווי ווייסט מען טאקע אז דער מכון איז איינער פון די הימלען, דכתיב ווי שטייט אין פסוק, ואתה תשמע שמים מכון שבתך, ווייטער דער העכסטער הימל, ערבות, דאס איז דער זיבעטער הימל, שבו צדק משפט וצדקה, גנזי חיים וגנזי שלום וגנזי ברכה, דאס איז אלעס דארט הויעך אין ערבות, ונשמתן של צדיקים, די נשמות פון צדיקים וואס האבן שוין געלעבט, ורוחות ונשמות שעתיד להיבראות, אלע רוחות און נשמות וואס גייען באשאפן ווערן, זענען אויך דארט אין די ערבות אין די העכסטע הימל, רש"י זאגט די חילוק צווישן רוחות און נשמות, איז איין פשט זאגט רש"י ביידע די זעלבע זאך, א צווייטע פשט זאגט רש"י אז רוחות דאס איז וואס איז אויסגעשפרייט אין די גוף, און נשמות דאס איז די נשימה דאס וואס געבט א כח צו אטעמען, על כל פנים דאס איז אלעס אין די העכסטע הימל, וטל שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיות בו מתים, ליגט דארט אויך און די גמרא ברענגט א מקור אויף די אלע זאכן צדק ומשפט ווי ווייסט מען אז דאס איז אין די העכסטע הימל דכתיב וואס שטייט אין פסוק צדק ומשפט מכון כסאך די כסא הכבוד איז אין די העכסטע הימל און די צדק ומשפט איז דארט מכון כסאך ווייסט מען ס'איז אויך דארט צדקה דכתיב וילבש צדקה כשריון שריון איז א לשון פון שריה פון וואוינען אז די צדקה איז שריה עס איז שרוי ביים רבונו של עולם אויבן אינעם זיבעטן הימל גנזי חיים ווי ווייסט מען ס'איז אויך דארט דכתיב כי עמך מקור חיים, די מקור חיים ליגט כי עמך מיטן רבונו של עולם, וגנזי שלום, דכתיב ויקרא לו ה' שלום, אז די רבונו של עולם כביכול האט גערופן צו זיך דעם שלום, צו אויבן אין הימל צום זיבעטן הימל, וגנזי ברכה, דכתיב ישא ברכה מאת ה', זעט מען ס'ליגט מאת ה' ס'ליגט אויבן, נשמתן של צדיקים, דכתיב והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את ה' אלקיך, זעט מען ס'איז אויבן אין די העכסטע הימל, רוחות ונשמות שעתיד להיבראות, דכתיב, שטייט אין פסוק, כי רוח מלפני יעטוף, ונשמות אני עשיתי, זעט מען דאס אלעס אין די זיבעטע הימל, וטל, שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיות בו מתים, ווי ווייסט מען דאס ליגט אין די זיבעטע הימל דכתיב, שטייט אין פסוק, רש"י זאגט, דער פסוק גייט ארויף אויף מתן תורה, וואס פרחה נשמתן בשעת דער רבונו של עולם האט געזאגט די עשרת הדברות די ערשטע צוויי דברות, איז האט דער רבונו של עולם אראפגעשיקט דער טל, שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיות בו מתים, דאס האט מחיה מתים געווען די אידישע קינדער, עס שטייט דארט אין פסוק גשם נדבות תנוף אלקים נחלתך ונלאה אתה כוננתה, איז דאס איז דער טל ליגט דארט אויך אויבן אין הימל, שם, דארט אין די זיבעטע הימל איז אויך דא אופנים ושרפים וחיות הקודש ומלאכי השרת וכסא הכבוד אלעס איז אין די זיבעטע הימל, מלך קל חי רם ונשא שוכן עליהם, שנאמר ווי שטייט אין פסוק,

שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, די פסוק וואס מ'האט שוין פריער דערמאנט, ישת חושך סתרו סביבותיו סוכותו חשכת מים עבי שחקים, אז דער חושך די ענן וערפל איז מקיף סביבותיו איז מקיף די זיבעטע הימל, פרעגט די גמרא מי איכא חשוכא קמי שמיא, איז דען דא א בחינה פון חשכות פון טונקלקייט ביים רבונו של עולם, והכתיב שטייט אין פסוק אין דניאל, הוא גלא עמיקתא ומסתרתא ידע מה בחשוכא ונהורא עמה שרא, אז דער רבונו של עולם איז מגלה נסתרות, און ער ווייסט וואס טוט זיך אין די טונקל, און ונהורא עמה שרא, ווי די רבונו של עולם כביכול איז, איז דא א בחינה פון לעכטיגקייט, נישט פון פינסטער, זאגט די גמרא לא קשיא, הא בבתי גואי, הא בבתי בראי, ס'איז דא א בחינה פון אינעווייניגסטע שטיבער און דרויסנדיגסטע שטיבער, איז אין די אינעווייניגסטע שטיבער איז נאר דא א בחינה פון ליכטיגקייט, אבער אין די דרויסנדיגסטע שטיבער, אויף דעם איז געזאגט געווארן דער פסוק ישת חושך סתרו סביבותיו סוכותו, איז אויך דא א בחינה דארט פון חושך. ווייטער, זאגט די גמרא ואמר רב אחא בר יעקב, עוד רקיע אחד יש למעלה מראשי החיות, העכער די ראשי החיות איז דא נאך איין הימל, דכתיב שטייט אין פסוק, ודמות על ראשי החיה רקיע כעין הקרח הנורא, ס'איז דא נאך א הימל, פירט די גמרא אויס, עד כאן יש לך רשות לדבר, ביז אהער איז דא רשות בכלל צו רעדן, מכאן ואילך אין לך רשות לדבר, פון דא און ווייטער העכערס פון דעם טאר מען שוין נישט רעדן, שכן כתוב בספר בן סירא ווי עס ווערט געברענגט אין ספר בן סירא, דאס די גמרא רופט עס אן די ספרים החיצונים אין אנדערע פלעצער, שטייט דארט כל מיני מימרות די גמרא ברענגט אין כל מיני פלעצער מימרות פון ספר בן סירא, שטייט דארט במופלא ממך אל תדרוש, ובמכוסה ממך אל תחקור, אז מען טאר נישט דורש זיין און חוקר זיין אין די ענינים, במה שהורשית התבונן, דאס וואס מען האט דיר געגעבן רשות אין דעם מעגסטו דיך מתבונן זיין, אין לך עסק בנסתרות.